אקעי אונז קומען אן צו די ערשטע גרויסע מערכה, די ערשטע גרויסע שטאט וואס יהושע גייט כובש זיין, אונז ווייסן שוין וואו די שטאט איז, מ'האט שוין געלערנט אז יהושע איז געווען ביריחו, ערבות יריחו, און נישט נאר אונז ווייסן פון דעם, די מענטשן פון יריחו ווייסן אויך, און זיי האבן זיך גוט פארשפארט אין די שטאט, קיינער קען נישט אריין גיין, קיינער קען נישט ארויס גיין, אין א געוויסע זין איז עס אין א מצור די שטאט, יא ס'איז א סידזש, די אידן דרייען זיך ארום און זיי קענען נישט ארויס, אבער די אידן קענען אויך נישט אריין גיין, מ'דארף זוכן א וועג וויאזוי מען גייט אריין גיין אין די שטאט, מיר האבן שוין געזען ס'איז געווען א מלאך ס'איז געקומען צו יהושע, ס'גייט דא זיין ניסים, אבער וויאזוי גייט דאס ארבעטן? קומט די אייבערשטער זאגט פאר יהושע, קוק, ראה נתתי בידך, קוק ס'איז אין דיינע הענט, איך וועל דיר זאגן וואס דארפסט טון, זייער אינטערעסאנטע סדר וואס ער זאל טון. זאל ארום גיין אין די שטאט זיך מאכן הקפות, וסבותם את העיר ארום די שטאט איין מאל פאר זעקס טעג יעדן טאג איין מאל, וויאזוי גייט גיין די סדר הקפות, זיבן כהנים גייען שטיין מיט זיבן שופרות, שופרות יובל, יובל איז טייטש א שעפסל, א אייל יא א יובל טייטש א אייל און די שופר פון דעם גיין גיין אין פראנט פון די ארון בלאזן זיבן כהנים יעדע איינער האט א שופר זיבן שופרות די זיבעטע טאג גייסטו ארום פארן ארום גיין די שטאט זיבן טעג און ווייטער מיט בלאזן שופרות און ווען ס'וועט זיין במשוך בקרן היובל מאכן עפעס א גרויסע תקיעה גדולה די גאנצע עולם אלע אידן וועלן הערן די קול שופר וועלן זיי מאכן א גרויסע תרועה תרועה מיינט נישט דא לכאורה אז די אידן גייען בלאזן, ס'מיינט זיי גייען מאכן אסאך נויז, געבן א געשריי, אזוי ווי הריעו להשם יא, סאו אז די תקיעה בלאזט די שופר און די עולם מאכט די הריעו און דעמאלטס וועט אראפפאלן די חומה, סאו דאס הייסט דאך נאר פארשפארט אין די חומה, און מ'וועט אריינגיין ועלו העם איש נגדו יעדע איינער וועט גיין און גייט דאך ארום די גאנצע שטאט, יעדער דארף גיין אין זיין פלאץ, און אריין טאנצן אין די שטאט. און יהושע נעמט צאם די כהנים און זאגט זיי, אזוי ווי אונז האבן געלערנט די גאנצע צייט אלץ גייט מען נאך די ארון, איז די כהנים גייען טראגן די ארון, זיבן כהנים מיט זיבן שופרות, און זאלן גיין אין פראנט פון די ארון, און ער זאגט פאר די עולם זאל גיין לכאורה נאך די ארון ארום עברו וסובו את העיר, אבער עס איז דא א געוויסע חלק וואס גייען פאר די ארון, דאס איז די חלוץ, די בני גד די בני ראובן וואס האבן געלערנט זיי זענען די יעברו חלוצים זיי גייען אזוי ווי די פראנט סאלדאטן וואס גייען אין פראנט זיי גייען נאך אין פראנט פון די ארון, און זיי גייען די חלוץ נאכדעם די ארון נאכדעם די גאנצע עולם גייט אזוי, און אזוי טוען זיי ויהי כאמור יהושע אזוי טוען זיי, גייט די חלוץ, די כהנים, נאך דעם די אה נאך דעם נאך דעם איז דא די המאסף וואס האבן געלערנט למשל ס'שטייט מחנה דן איז מאסף לכל המחנות די די סדר המחנות איז געווען אז ס'דא א חלוץ גייט פון פאראויס נאך דעם איז דא די די ארון און די עיקר עולם און נאך דעם איז דא א מאסף איינער וואס גייט אדורך כאילו ער איז מאסף לכל המחנות ער מאכט זיכער אז מ'האט נישט איבערגעלאזט גארנישט און און נעמט קער פון די בעק. און יעצט אינטערעסאנטע אופן האט יהושע געהייסן פאר די פאלק די די אייבערשטער האט געזאגט זעקס טעג און די זיבטע טאג זאל מען מאכן די זיבן מאל און הריעו און יהושע זאגט אז עס איז אביסל אנדערש פאר די פאלק מען דארף טראכטן פארוואס און ער זאגט זיי נישט ווען זיי גייען מאכן די הריעו וואס גייט זיין אז סגייט זיין די זיבעטע טאג ער זאגט זיי קוק ענק זייטס שטיל ביזדערווייל גייען מען נאר מיט די מיט די כהנים זיי גייען בלאזן יעדער זאל זיין זיין אינגאנצן שטיל לא תריעו זאלסט נישט מאכן קיין שום קול. לא יצא מפיכם דבר ביז די טאג וואס איך וועל ענק זאגן הריעו און וועלן ענק ארויסלאזן א געשריי און אזוי טוען זיי און דער פסוק פארציילט אזוי כאילו פון די בליק פון די אידן אבער זיי טוען יעדן טאג קומט זיי שטייען אויף אינדערפרי מאכט די הקפה און מען גייט צוריק אזוי גייען זיי זיבן זעקס טעג און ס'קומט די זיבעטע טאג שטייט מען אויף גאר פרי כעלות השחר און זיי גייען ארום די שטאט נישט איין מאל נאר זיבן מאל, די כהנים זעט אויס האבן יא געוויסט אז זיי דארפן גיין זיבן מאל, און זיי קומען די זיבעטע הקפה, האט די יהושע געגעבן א זאג פאר די פאלק, הריעו כי נתן השם לכם את העיר, ווען עס הערן די שופר, און ער געבט זיי אינסטראקשענס וואס זיי זאלן טון ווען מען כאפט די שטאט, מאכן די גאנצע עיר חרם, ס'הייסט מען זאל אלעס פארברענען, חרם מיינט הרג'נען אלע מענטשן, מאכט עס כאילו אזוי ווי א חרם, חרם איז א הקדש להשם, הקדש להשם ביי א שטאט מיינט אז מען הרג'עט אלע מענטשן, מען נעמט נישט קיין קנעכט און אזוי ווייטער, און די ער זאגט די כסף וזהב די טייערע זאכן וועט מען געבן פאר א אוצר טאקע פאר נדבה פאר די אייבערשטער און אלעס אנדערש וועט מען פארברענען חוץ איין זאך רחב הזונה די זי גייט מען דארפן לאזן לעבן אזוי ווי מען האט געמאכט א דיל מיט די מרגלים וואס זיי האבן געשיקט ס'איז זייער שטארק מען זאל נישט אנרירן די חרם מיר גייען זען פון דאס גייט ווערן א פראבלעם ס'גייט גייט עס יא אנרירן און וכך הוה די עולם הערט די שופר גלייך מאכן זיי א תרועה גדולה יא ס'דא א א תקיעה גדולה ס'איז א תרועה גדולה און ותפול החומה פאלט אראפ די חומה יעדער איינער גייט איש נגדו די גאנצע עולם כל העם יעדע איינער פון זיין פלאץ, דער פארשלאפענער דארף ארום גיין לכאורה צו דער טיר אדער ערגעץ, און זיי טוען וואס יהושע האט געזאגט, ויחרימו את כל העיר, איש ואישה, נער זקן, שור שה וחמור, אלע יעדע לעבעדיגע זאך הרג'נען זיי, חוץ די רחב הזונה, קומט יהושע און ער זאגט ווער זאל נעמען רחב הזונה, די צוויי, דארט שטייט נערים מרגלים, יונגעלייט האבן גענומען מרגלים, זיי זאלן נעמען רחב און איר גאנצע משפחה, און איר ראטעווען, סאו דארט פריער האט מען געזאגט אז זי דארף בלייבען אין איר הויז, אבער יעצט מ'גייט דאך פארברענען די גאנצע שטאט, סאו מען האט איר ארויס גענומען פון איר הויז, מען האט איר געלייגט מחוץ למחנה, און די שטאט האט מען פארברענט, די כסף און זהב די אלע גוטע זאכן האבן געברענגט די אוצר השם, און די פסוק פירט אויס וואס איז געשען מיט רחב, זי איז געבליבן החיה יהושע, זי איז געבליבן לעבן, און ותשב בקרב ישראל עד היום, מ'ווייסט עד היום אז דער משפחת רחב, די גמרא זאגט שוין ווער זי האט חתונה געהאט אבער מ'ווייסט שוין עד היום דאס איז משפחת רחב. און יהושע מאכט א שבועה אז די שטאט בלייבט א חרם, אן אינטערעסאנטע חרם, מאכט א ארור ווער ס'וועט בויען די שטאט בבכורו ייסדנה זיין עלטסטער וועט שטארבן ווען ער מאכט עס און ווען יציב דלתיה דאס איז אזוי ווי די סוף א סיום הבנין וועט זיין יונגסטע זון שטארבן און סך הכל ויהי השם את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ יעדער ווייסט אז די יהושע מ'קען זיך נישט אנהייבן מיט אים.